איינע פון די ענינים פון די נעקסטע פאר פרשות פון סוף במדבר, סוף התורה אין די סענס, ענין פון ירושת הארץ, ווער זענען די מענטשן, וועלכע שבטים און וועלכע פלאץ גייען באקומען ארץ ישראל. און פארדעם, אזוי ווי עס איז געווען די סדר אין זמן איז אויך די סדר אין די תורה, איז דא נאך א ירושה פון ארץ ישראל וואס האט צו טון מיט דעם וואס מיר האבן שוין געלערנט אין פריערדיגע פרשיות אז משה רבינו און די אידן האבן שוין כובש געווען ארץ סיחון ועוג, און די ארץ האבן גע'ירש'נט אויכעט געוויסע שבטים פון די אידן, אבער דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, ס'איז לכאורה נישט די ארץ ישראל, די ארץ ישראל וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט, וואס איז געווען די גאנצע מעשה פון די מרגלים פון אלעס איז געווען ארץ מעבר הירדן, דאס הייסט די מערב מערב זייט פון די ירדן. דא זענען דא אידן וואס וואוינען אויכעט אין מזרח זייט פון די ירדן, און אויף דעם די סיפור ירושת הארץ איז די מעשה וואס אונז רופן די תנאי די מעשה פון בני גד און בני ראובן, וואס זיי זענען געקומען צו משה און זיי האבן באקומען די לאנד טאקע אבער נישט כפשוטו נישט גראד אזוי ווי אלע נאר מיט א געוויסע תנאי, און די מעשה ווי אזוי ס'איז צוגעגאנגען די תנאי איז די מעשה וואס אונז לערנען דא. דאס הייסט די מעשה האט צוויי נקודות וואס איך וויל דאך מדגיש זיין אזוי עס איז נישט סתם א מעשה עס איז געווען א תנאי און אזוי ווייטער עס איז איינמאל געשען דאס איז בעצם די אזוי ווי די ירושת הארץ די שטר קען מען זאגן די זכות ירושת הארץ פון זיי פון בני גד ובני ראובן אין עבר הירדן איז די פרשה און ס'איז געקומען מיט א תנאי און מיט די גאנצע מעשה וואס ווייזט אונז וואסערע סארט ירושת הארץ זיי האבן. פאר יעדע שבט גייען אונז לערנען שפעטער אין ספר יהושע בעיקר ווי זיי וואוינען דא לערנען אונז שוין ווי ס'וואוינען בני גד ובני ראובן אבער נישט סתם און די מעשה גייט מיט די דיאלאג וואס זיי האבן מיט משה זיי קומען צו משה זאגן אים א ליסט פון שטעט עטרות ודיבון וכו' דאס איז גוטע פלאץ און ממילא בעטן זיי זאלן באקומען אן אחוזה אל תעבירנו את הירדן און משה ריספאנד די ערשטע ריספאנד וואס ער האט איז אז וואס א מין זאך איז דאס און ענק ווילן נישט גיין האבן אפשר מורא פון די מלחמה, און ער באשולדיגט זיי אז זיי טוען איבער די עבירה פון די מרגלים וואס האבן געטוען, און ער פארציילט זיי די גאנצע מעשה, אינטערעסאנט, אין ספר משנה תורה גייט משה אויכעט מדגיש זיין זייער שטארק די מעשה פון די מרגלים מען זאל נישט איבער חזר'ן די טעות, ווייל דאס איז דאך ממש א טעות פון מורא האבן אריין צו גיין ארץ ישראל, און דעם קעגן דעם גיבט משה אסאך חיזוק און תקיפות פאר די אידן אז זאלן נישט מורא האבן, דא איז בעצם די ערשטע מאל וואס ער פארציילט, ער נוצט די מעשה פון די מרגלים אלס א מוסר פאר די נעקסטע דור, ער זאגט ענק זענען תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, עטס האטס מורא דא? און זיי ענטפערן און ס'איז נישט קלאר צו זיי האבן דאס געהאלטן לכתחילה צו אפשר דאס איז שוין א תירוצ'ל שפעטער, אבער על כל פנים זיי ענטפערן ניין, אונז האלטן נישט דאס, פארקערט אונז גייען נחלץ חושים, אונז האבן שוין געלערנט פריערדיגע פרק די ווארט חלוץ, יא אונז גייען גיין פאראויס אונז גייען זיין אזוי ווי די, כ'ווייס נישט ווי מ'רופט עס אויף ענגליש א. א מיליטער אזוי ווי עס גייט פאראויס, אונז גייען לוחם זיין פאר יעדע איינע, אונז גייען דא פשוט בויען די הייזער די שטעט פאר אונזערע קינדער פאר אונזערע בהמות, אזוי ווי אונז האבן געלערנט די עיקר סיבה פארוואס מ'האט געוואלט די פלאץ איז בכלל ווייל ס'איז א מקום מקנה, אז ס'דא לענדער וואס זענען בעסער פאר בהמות, וואס זענען בעסער פאר זריעה, דאס האבן געוואלט, האבן געהאט אסאך בהמות, און געהאלטן אז ס'פאסט פאר זיי זאל וואוינען דא, און אונז גיין. אבער העלפן די אידן כובש זיין סאיז נישט פשט אז מ'האט מורא פארקערט אונז גייען זיך נאך טוהן ביתר שאת און נישט מורא האבן פון די גוים וואס וואוינען אין ארץ ישראל נאר לוחם זיין פאר די אידן. און אויף דעם גייט איין משה איז מסכים אבער ער מאכט זייער קלאר די תנאי פון דעם לערנען אונז פון דא הלכות תנאים תנאי בני גד ובני ראובן זייער קלאר אויב ענק גייען אזוי טוהן דעמאלטס עלן ענק והייתם נקיים ס'הייסט ענק האבן נישט האבן קיין מען וועט נישט האבן קיין טענות אויף ענק און ענק קענען האבן די לאנד אויב נישט חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם ער זאגט נישט קלאר וואס איז נישט שפעטער זאגט ער פאר די מענטשן זאגט ער יא אז אויב נישט וועלן זיי דארפן גיין יורש זיין אזוי ווי אלע אנדערע אידן אין ארץ ישראל אין אנדערע זייט פון די ירדן אבער דא זאגט ער פשוט ענק גייען חטאתם לה' דאס הייסט די חטא וואס כ'האב דיך געזאגט פריער אז די אייבערשטער האט געווען ברוגז אויף די אידן אין די מדבר פארן נישט וועלן גיין ארץ ישראל דאס וועט זיין די חטא לכאורה וועט געשען די זעלבע זאך און געשטארבן במדבר הזה און אזוי ווייטער. און זיי זענען מסכים, זיי גייען איין אויפן תנאי, און משה ברענגט זיי עדים, אלעזר און יהושע ראשי אבות המטות, און ער זאגט פארנט פון זיי די גאנצע תנאי, און נאר דא זאגט ער יא, אזוי ווי כ'האב געזאגט ונאחזו, אויב אויב יעברו דעמאלטס וועלן זיי באקומען די פלאץ, אויב נישט ונאחזו בתוככם בארץ כנען, און זיי ענטפערן בני גד און ראובן אין הכי נמי אזוי גייען אונז טוהן, כן נעשה, און זיי זאגן זיי זאגן נישט איבער די תנאי, זיי זענען זיך מחייב אז זיי גייען אזוי טוהן. יעצט די רעסט פון די פרשה איז בעצם א מעפ ווי האבן באקומען בני גד און ווי האבן באקומען בני ראובן און עס קומט צו א נייע זאך בני מנשה שטייט נישט פריער גארנישט וועגן מנשה מען דארף פארשטיין וויאזוי עס קומט דא אריין אפילו אין די מעשה זייער אינטערעסאנט ווייל סשטייט דא א ליסט פון שטעט וואס גד האבן געבויעט דיבון און עטרות וכו' סדא א ליסט פון שטעט וואס ראובן האבן געבויעט חשבון אלעלה און אזוי ווייטער און נאכדעם איז דא מעשות פון מנשה מכיר בן מנשה איז געגאנגען און געכאפט גלעד יאיר בן מנשה האט געגאנגען געכאפט חוות יאיר נובח האט געגאנגען געכאפט נובח ס'זעהט אויס אז דאס איז א עקסטערע מעשה אז חוץ פון דעם וואס דער משה האט געירשנט די פלאץ פון סיחון ועוג און געגעבן פאר גד און ראובן האט מנשה'ס אייניקלעך געגאנגען און געכאפט די זאכן פאר דעם האבן זיי עס באקומען און שפעטער אין ספר דברים זעהט אויס אביסל אנדערש די מעשה דארף מען פארשטיין דאס ווי אזוי לכאורה די פשוטע פשט אז אזוי איז ער אנגעקומען די חצי שבט מנשה דורך די ירושה וואס זיי האבן אליינס געטוהן.